יעצט אזוי, אין קאורט האט זיך אפגעטון אז ברוך מרדכי האט אנגעהויבן אויפן פערטן שטאק און דארטן האט מען עסיינט זיין קעיס צו זייער א גרויסן דזשאדזש, ער איז די סופערווייזער צו וואטעווער פון די אלע דזשאדזשעס, ווייל זיי מיינען דאך זיי האבן קומען דא מיט דעם גרויסן אלן דערשאוויץ, זיי האבן אויכעט אזאלכע גרויסע חכמים, יא דאס וועט זיין א פערפעקט מעטש. עניוועי, ער הייסט דזשאדזש אווענס, OWYNES, בקיצור, כ'האב אים אויסגעטשעקט אויפן אינטערנעט, ער האט גוטע קרעדענטשעלס, עניוועי, שוין, יעצט האט ער געגעבן ביז דעם זיבעטן, ער זאגט אזוי ווי דאס איז דאך א ריטרייעל האט ער געגעבן ביז צום זיבעטן אז די לעבאוויטשעס זאלן אריין געבן אלע זייער פעיפער ווארק. יעצט אונז האלט מיר היינט דעם איין און צוואנציגסטן פעברואר, און דאס איז טייטש אז פונקט צוויי און האלב וואכן ארום, וואס דאס איז דער זיבעטער אין מארטש, דעמאלטס דארפן זיי האבן אלע פעיפערס אריינגעגעבן, און נאכדעם כדי מען זאל קענען ענטפערן אויף אלעם עט דויערן ביזן דרייצענטן, מען האפט אז דעם דרייצענטן וואס דאס איז מיטוואך ויקרא, עט מען אנהייבן צאמצונעמען. די דזשורי, מ'וועט אנהייבן צו סעלעקטן א דזשורי, אזוי האפט מען. לכאורה וועט עס נישט זיין אזוי ווייל ביז יענער וועט אריינגעבן די פעיפערס וועט זיין צייט, זיי האבן שוין געזאגט אז אלן דערשאוויץ איז אין פלארידע, און ס'איז דא דער נאך א לויער אלן דערשאוויצ'ס ברודער און ס'איז דא די א דריטער לויער אבדעלע, און זיי גייען דא שפילן א געים ווייל זיי ווילן מאכן זיכער, דא איז געווען משה פרידמאן דער שייגעץ דער טעראריסט ער האט איינגעזעצט איינעם זאגנדיג א ליגנט אז מ'האט פון אים געוואלט די געלט. יעצט הגם דאס האט נישט צו טון ווייל דער מענטש ווער ס'האט איינגעזעצט ברוך מרדכי'ן זאגט קלאר ער האט קיינמאל נישט גענומען גארנישט און טשארלס היינס האט עטליכע מאל געזאגט ביי עטליכע ווען ס'איז געווען די פרעס ביי אים האבן זיי געזאגט אז דער וויקטעם איז א הונדערט פערסענט קליר און מ'האט אים גארנישט געטרייט צו אפערן נאר וואס ס'הייסט א ריח הגט אין די גמרא געפינט מיר אונז אזא זאך ס'הייסט א ריח הגט ס'האט עפעס א שטינק פון עפעס וואס ס'טויג נישט. איז ווילן זיי דא טרייען אז מען זאל קודם טרייען דעם וויקטעם, דעם וועם מען האט איינגעזעצט פאר גארנישט, און נאכדעם צו קומען שרייען קוק אהער און אהין. זיי האבן געווען גרייט צו געבן פאר דעם וויקטעם וואס לכאורה דארף ער זיצן פינף און צוואנציג יאר, זיי האבן אים געווען גרייט קודם צו געבן ער זאל זאל זיין זעקס חדשים פראבעישאן, זיי האבן שוין געזאגט זיי נעמען אראפ די זעקס חדשים פראבעישאן זיי געבן אים שוין גארנישט. נאכדעם האט זי געזאגט דו קענסט ארויף גיין אויפן סטענד און זאגן איך וויל נישט ענטפערן אן קאנסענט, ס'איז דא אזא מין סיסטעם אויך, איך ענטפער נישט און די דזשאדזש וועט זאגן אקעי מען נעמט עס אן און מ'עט אים לאזן וואקן, אבער ער בלייבט מיט א פלעק ווייל מ'האט אים געהאט עקיוזד, איז במילא איז דאס איז נישט גוט פאר אים, ער מוז גיין פאר טרייעל און ער מוז פראוון זיין אינעסענסי ווען נישט בלייבט ער א פארברעכער פאר די רעסט אוו היז לייף. איז דא איז אזוי איז זיי האבן אלעס געטרייט זיי האבן שוין געוואלט אלעס געבן און די לויער זייער האט זיי געזאגט דעם אינגערמאנס לויער האט זיי געזאגט ליסן איך האלט נאך ביים סוען די גאווערמענט אויך סאו מיסטער טשארלס היינס האט דא א פראבלעם איין מענטש האט ער שוין געמאכט זיצן פֿופֿצן יאר וואס ער גייט באצאלן הונדערט פֿופֿציק מיליאן דאלער איז דא א לאוסוט די צווייטע גייט נאכקומען די קעיס פון חזקל שאמעס יענער זיצט אויך פאר גאר נישט. נאכדעם קומט א דריטע קעיס, און א פערדע, און איך וויל אפילו נישט רעדן וויפיל נאך קעיסעס ס'קומען, דא גייט זיין לעבעדיג אין די וואכן מיט דעם טשארלס היינס. סאו זיי טרייען עס יעצט אויסצושלעפן, יענער דארף זיך אנהייבן זיין קעיס דעם זעקסטן, ס'איז א טאג פארן זיבעטן, אבער יענעמ'ס לויער האט אויך געזאגט איך בין נאכנישט גרייט, דאס קען מען דאך שפילן, די געימס קען מען שפילן, דארפסט נאר האבן יעדעס מאל געלט צוואַנציק דרייסיג טויזנט דאלער די לויער זאל אראפגיין אין קאורט, אבער די געימס קען מען שפילן ביז משיח קומט. טעקניקלי ספיקינג צוויי דריי יאר איז למעשה מסתם לכאורה העט יענער גיין פארדעם אויף טרייעל ווייל יענע זענען דריי לויערס קענען זיי בעסער שפילן די געים אבער איטס נאט א ביג דיעל דער דזשאדזש ווייסט קלאר ער דארף וויסן איין זאך צו איז דא געווען א פראבלעם מיטן טרייעל צו נישט. און בערל אשכנזי קען דאך נישט ארויף קומען אויפן סטענד ווייל אים האט מען דאך געכאפט אז ער האט געזאגט ליגנט ער האט מאלעסטעד דעם זעלבן וויקטעם ער האט נאך זיינע פראבלעמס ער האט נאך ער עט זיך נאך מסתם טרעפן אין דזשעיל פאר זאגן ליגנט אנדער אויט נאר דאס איז דאך אונזער סאטמארער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג געווען אונז קען מיר טון וואס אונז וויל מיר האבן דאך טשארלס היינס אין טאש יעצט האט עטץ אים נישט אין טאש יעצט האט די טאש ענק סאו בקיצור, וויאזוי ס'העט זיך אויסשפילן ווייס איך נישט, אבער די מעשה, ס'הייסט אז דעם זעקסטן דארף מען איבערגעבן אלע פעיפערס, נאכדעם ביים דרייצענטן דארפן זיי האבן אלע תשובות געענטפערט, ס'וועט מסתם נישט זיין געענטפערט, זיי ווילן ער זאל אוועקוואקן, שטעל דיר פאר אן אנערערי דיסטשארדזש, מ'זאל אים גאר נאך ארויסלאזן ווייל ס'איז גאר געווען א ליגנט, צו וואטעווער די סטארי איז, איך ווייס דאך נישט וואס זיי האבן טענה, קען זיין אז מ'עט יעצט טענה'ן ער האט שוין גענוג געליטן. ווער ווייסט? נו גיי ווייס וואס דאס הייסט גענוג געליטן, ס'איז גראדע היינט מיטגעקומען דער וויקטעם און רבותי ער זאגט אז ער איז אויף א שרעקליכע מצב, ער קען זיך נאכנישט צאמענקלויבן, ער קען נישט ארויסגיין נעמען א דזשאב. די פחד אז מ'האט אים אטאקירט אינמיטן די גאס און מ'האט אים גענומען אין א פארק, הי קענט טעיק איט סטיל. און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, כ'האב געוואטשט א ווידיאו. ווי די DA האט איהם אויסגעפרעגט מיט א יאר צוויי צוריק פרעגט ער איהם די באדעם ליין וואס ווילסטו פון ברוך מאטכע לעבאוויטש זאגט ער ער זאל רימארסן ער זאל מיר זאגן אין פאבליק פאר וואט הי דיד זאגט איהם די DA דעטס אלל יו ניד ס'איז דא א טעיפ פון דעם ס'וועט מערטשעם נאך די קעיס גייען ארויס קומען די אלע ווידיאוס מיט די טעיפס מערטשעם וועט ארויס קומען די בוק וואס זיי האבן אראפ געשלעפט דעם וויקטעם און זיי האבן געהאט א פרייוועט אינוועסטיגעיטער און ווי ער רעדט צאם אויף זיין ווייב כל דבר אסור, ס'איז א שאנדע צו הערן אבער דאס מוז ארויסקומען ווייל די גאס מוז וויסן מיט וואסערע א קליפה טמאה אונז האמיר זיך געשלאגן. סאו למעשה אלעס וואס ער האט געזאגט איז איך בעט רימארס און ברוך מאטכע איז נישט געווען ווילינג דעס צו טוהן. סאו וואס הייסט גענוג געליטן? ווער זאגט ער ווען ס'איז גענוג געליטן? וואס ער איז געגאנגען א יאר אינדערהיים און א יאר אין דזשעיל? ס'הייסט נישט גענוג געליטן? ער האט זיך ווייטער געווייקט אין בורשטינער מקווה סאו אבוויעסלי הי דידנט געט די מעסעדזש, פארקערט ער איז נאך געווארן א בעל גאווה, זעסטע כהאב אויסגעשפילט דעם סיסטעם, כהאב דרייסיג פערציג יאר געכאפט גוטע העכטלעך, בין אהיימגעקומען יעדן פרייטאג צונאכטס און געזאגט אה היינט האב איך געכאפט א גוטן פישל א גוט העכטל, אן אומשולדיגן בחור'ל נעבעך. חזר וואס ער איז. און יעצט וויל ער זאגן ער האט שוין גענוג געליטן, ער האט גארנישט געליטן. לגבי וואס ער אכזר האט געמאכט האט ער נאך גארנישט געלע האט מען אים נאך געגעבן א דזשענטלמענס טריטמענט און יעצט וויל ער א דזשענטלמענס דיסטשארדזש, א חוצפה עניוועי סאו די מארק דאון די דעיטס דעם זיבעטן פון מארטש און דעם דרייצעטן דארף זיך אנהייבן דזשורי סעלעקשאנס און דעם זעקסטן גייט זיך אנהייבן דעם וואס טשארלס היינס האט איינגעזעצט פאר גארנישט עניוועי זייטס אלע געזונט האטס א פרייליכן פורים.